ברוך השם, מסכת סוטה, דף כ"ה, עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט, עוברת על דת, די גמרא זאגט דאך אין כתובות, אויב עוברת על דת יהודית, זי איז נישט קיין צנועה,

בלא כתובה אפילו מ'האט נישט געווארנט, מי אמרינן צו זאגן מיר כיוון דעוברת על דת היא איז דאך א מצוה זאל ער גט'ן, לא בעיא התראה דארף מען איר נישט ווארענען, או דילמא אדער תיבעי התראה מ'זאל איר ווארענען אפשר וועט זי תשובה טון, דאי הדרה בה אז זי טאן תשובה תהדר בה וועט זי טון תשובה וועט זי נישט טראגן שאדן די כתובה, זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר ענטפערן, האבן מיר געלערנט אין דער משנה ארוסה אז ס'איז נאר געווען אין איר קידושין, ס'איז נישט געוועזן קיין חופ חופה אדער שומרת יבם, א שומרת יבם.

זע איך דאך פון דעם אז ווען קאן זי האבן א שאדן די כתובה דווקא מען האט פריער געווארנט. אמר אביי האט אביי געזאגט לא ניין אין אמת'ן קען זיין עוברת על דת אפילו מען האט נישט געווארנט פארלירט די כתובה פארוואס דארף מען דא א ווארענונג לאוסרה עליו אז אויב זי'ט עובר זיין אויף דעם קינוי וועט זי ווערן גע'אסר'ט אויף אים

כשהיא נשואה, אז אויב תסתר לאחר נישואין, וועט זי טרינקען דורך דעם קינוי פון אירוסין. אמר רבא האט רבא געזאגט תא שמע, איך וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מ'האט פריער געפרעגט, אויב עוברת על דת וואס דער דין איז זי פארלירט די כתובה, צו מ'דארף ווארענען צו נישט, האבן מיר געלערנט, אלמנה לכהן גדול, א כהן גדול האט גענומען אן אלמנה.

ולא נוטלות כתובה, די כתובה באקומען זיי נישט, מישתא הוא דלא שתיא, טרינקען טרינקען זיי נישט, הא קנויי אדער ווארענען, מקני להו טוט מען זיי ווארענען, ומאי, אויב מען טרינקט, מען גיט איר נישט צו טרינקען די מים המרים, פארוואס דארף מען איר ווארענען? אי לאוסרן עליו וועסטו זאגן צו אסר'ן אויפ'ן מאן, הא אסירן וקיימן זענען דאך סיי ווי אסור אלא לאו דארף איך דאך זאגן להפסידן כתובתן צו מאכן זיי שאדן די כתובה זע איך דאך פון דעם אז אויב מען האט נישט געווארענט האט מען ניט קיין שאדן די כתובה און די זעלבע זאך עוברת על דת דארף מען א ווארענונג און ווען ניט פארלירט זי נישט די כתובה. אמר רב יהודה מדיסקרתא לא, ס'איז נישט קיין ראיה, אין אמת'ן וועלן מיר זאגן אז מען קען האבן שאדן די כתובה אפילו אן התראה, איי פארוואזשע דארף מען דא א אלמנה לכהן גדול ווארענען לאוסרה כדי מען זאל איר אסר'ן,

אמר רב חנינא מסורא, האט רב חנינא פון דער שטאט סורא געזאגט, תא שמע, איך וועל א ראיה ברענגען, אז עוברת על דת דארף האבן התראה, מען זאל איר מאכן שאדן די כתובה, און אויב מען האט נישט געווארנט, האט זי נישט קיין שאדן פון די כתובה, האבן מיר געלערנט, ואלו שבית דין מקנין להם, די אלע טוט דער בית דין ווארענען. אל תסתר עם פלוני, נישט דער מאן נאר די בית דין טוט ווארענען, מי שנתחרש בעלה, אויב דער מאן איז געווארן א חרש און איך זע זי פירט זיך בדרך פריצות, ווארנט איר די בית דין אל תסתר עם פלוני, או נשתטה אדער ער איז געווארן א שוטה, או שהיה חבוש בבית האסורים אדער ער איז געווען אין תפיסה. ולא להשקותה אמרו, נישט דורך דעם קינוי

וכולהו מאי טעמא לא אמרי מהא, די וואס האבן פריער געברענגט א ראיה פון ארוסה ושומרת יבם, צו די וואס האבן געברענגט א ראיה פון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, פארוואס האבן זיי נישט געוואלט א ראיה ברענגען פון דא, דא שטייט דאך בפירוש אז דער ווארענען איז לפוסלה מכתובתה, דילמא קען זיין פון דא נישט קיין ראיה פאר עוברת על דת, שאני התם דארט איז עפעס אנדערש, דלית לה אימתא דבעל כלל, דעריבער זאג מיר דארטן מען דארף ווארענען ווייל זי האט דאך נישט קיין מורא פאר די מאן. דעריבער זאגן מיר, אויב מ'האט איר נישט געווארנט די בית דין, קאנט זיך ער נישט, ווייל זי האט נישט קיין אימתא דבעלה, און נישט דא קיין ווינדער אויב עוברת על דת, דעמאלט רופט זיך עס נישט אן קיין פריצותא יתירתא. אבער דארטן ווי בעלה אצלה, און זי האט נישט קיין מורא פאר אים, און ז'איז עוברת על דת, דאס איז פריצותא יתירתא, קאן זיין אז אפילו מען וועט נישט ווארענען האט זי אויכעט שאדן די כתובה. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, עוברת על דת, זי איז עובר על דת, זי פירט זיך נישט צניעות'דיג, ורצה בעל לקיימה, דער מאן וויל איר נישט גט'ן, צי זאגן מיר מקיימה ער מעג איר האלטן, או אינו מקיימה אדער ער טאר איר נישט האלטן. מי אמרינן צי זאגן מיר בקפידא דבעל תלה רחמנא, די תורה האט דאך געזאגט וקנא את אשתו, אויב דער מאן איז מקפיד. והא לא קפיד, דא אויב דער מאן איז נישט מקפיד מעג ער מיט איר וואוינען, או דילמא אדער

זאגן מיר אז נישט דער מאן טוט צו ווארענען אל תסתרי עם פלוני, נאר די בית דין טוט ווארענען, מי שנתחרש בעלה, אויב דער מאן איז געווארן א חרש, או נשתטה אדער א שוטה, או שהיה חבוש בבית האסורים אדער ער איז געווען אין תפיסה. ואי אמרת אויב דו וועסט זאגן רצה בעל לקיימה מקיימה, אפילו דעמאלט ווען זי איז עובר על דת, אז דער מאן וויל מיט איר וואוינען, קען ער מיט איר וואוינען, פארוואזשע דארף די בית דין איר ווארענען? עבדי בית דין מידי, מאכט די בית דין א זאך, דדילמא לא ניחא ליה לבעל, אפשר דער מאן איז נישט צופרידן, וויאזוי קען איך ווערן א שליח פאר דעם מאן, א זאך וואס איז פאר אים א חוב, ער וויל דאס נישט, דער כלל איז דאך אין חבין לאדם שלא בפניו, און ווען איך זע אז איך ווער א שליח שלא בפניו, איז א סימן אז אויב די פרוי פירט זיך מיט אזא מין פירונג, א פריצות'דיגע פירונג, טאר דער מאן סייווי נישט מיט איר וואוינען, ער קען דאס נישט מוחל זיין. זאגט די גמרא פון דא נישט קיין ראיה. סתמא דמילתא, סתם פון דער זאך, כיוון דעוברת על דת היא, אויב זי איז עוברת על דת, מינח ניחא ליה, נעמען מיר אן אז מסתמא איז דער מאן ניחא אז מען זאל איר ווארענען. איבעיא להו די בני הישיבה האבן געפרעגט א שאלה, בעל שמחל על קינויו, קינויו מחול או אינו מחול? דער מאן האט מוחל געווען, פריער האט ער איר געווארענט אל תסתרי עם פלוני, נאכהער איז ער מוחל, צי זאגן מיר דאס ווערט אויס קינוי? איז דא ווייטער א מחלוקת אין גמרא, איין מאן דאמר לערנט אז מען מיינט לגבי דאס רעדט זיך קודם סתירה, אז דאס ווערט אויס קינוי איז אפילו תסתרי עם פלוני, זאגן מיר אויכעט ווערט זי נישט געאסערט, וועט אבער זיין אז ס'איז שוין געווען סתירה נאך די קינוי, קען מען שוין נישט מוחל זיין ווייל זי איז שוין געווארן געאסערט, און איין מאן דאמר לערנט אז די שאלה איז אויכעט לאחר סתירה וואס די סתירה איז געווען נאך דעם קינוי, צי זאגן מיר ער קען מוחל זיין, ממילא איז געווען סתירה אן קינוי ווען ס'איז נישט גע'אסר'ט, י ה אויב דארף איך דעמאלט זאגן אז די שאלה גייט נאר אויב איך זאג עוברת על דת שרצה לקיימה מקיימה, ווייל אויב איך וויל זאגן לא ראוי אז ער קען נישט האלטן, טאר ער דאך בכלל נישט האלטן אן דעם טעם פון קינוי, טאר ער דאך איר נישט האלטן מיט דעם אויף וואס זי איז עוברת על דת, נאר אויב מיר זאגן עוברת על דת שרוצה לקיימה מקיימה, און ווען איז דאס גערעדט געווארן אפשר אן קינוי, אבער דארט וואו ס'איז דא קינוי און סתירה, קען זיין אז ער קען איר נישט האלטן ווייל ער קען נישט מוחל זיין די קינוי, אדער ניין ער קען יא מוחל זיין דעם קינוי, איז זי נאר עוברת על דת, און עוברת על דת שרוצה לקיימה מקיימה. מי אמרינן צי זאגן מיר בקינוי דבעל תלא רחמנא אזוי אויך מיט נסתר אליין וואס נסתרה עם איש אחר ווערט זי דאך נישט גע'אסר'ט אויפן מאן, פארוואס ווערט זי גע'אסר'ט? וואס דער מאן האט געווארנט, ובעל הא מחיל ליה לקינויו, דער מאן האט דאך מוחל געווען, דעריבער ווערט זי נישט גע'אסר'ט, או דילמא אדער כיוון דקני ליה מעיקרא, ווייל ער האט אפריער געווארנט אל תסתר עם פלוני, לא מצי מחיל ליה, קען ער דאס נישט מוחל זיין, קען ער נישט מוחל זיין דעם קינוי. תא שמע. איך וועל זיך פושט זיין אז ער קען נישט מוחל זיין, האט מען געלערנט ואלו שבית דין מקנין להם, די איז די דין אז די בית דין טוט ווארענען אל תסתר עם פלוני, מי שנתחרש בעלה, און איך זע זי פירט זיך פריצות'דיג מיט דעם מענטש, או נשתטה, אדער דער מאן איז געווארן א שוטה, או שהיה חבוש בבית האסורין. אט ביי די איז דער דין אז בית דין טוט איר ווארענען, ואי אמרת אויב דו וועסט זאגן בעל שמחל על קינויו קינויו מחול, אויב דער מאן האט מוחל געווען אויף דעם קינוי איז עס מוחל געווען, עבדינן מידי זאל איך גיין טון א זאך דאתי בעל מחיל ליה, וואס דער מאן וועט קומען ער וועט מוחל זיין, איז דאך דא א בזיון פון בית דין, אויב די בית דין טוט ווארענען כדי אויב זי וועט זיין נסתרה זאל זי זיין אסור צום מאן. און ער קומט צו גיין און ער נעמט אראפ דעם קינוי פון דעם בית דין. זאגט די גמרא, פון דא איז נישט קיין ראיה. קען זיין ער קען מוחל זיין. איי פארוואס טוט די בית דין ווארענען? סתמא דמילתא, סתם פון די זאך, אדם מסכים על דעת בית דין, מיר נעמען אן אז ער וועט מסכים זיין און ער וועט נישט מוחל זיין. זאגט די גמרא, תא שמע, איך וויל א ראיה ברענגען ער קען נישט מוחל זיין, האבן מיר געלערנט, ומוסרים לו שני תלמידי חכמים, מען גיבט אים איבער צוויי תלמידי חכמים, שמא יבוא עליה בדרך, טאמער וועט ער קומען עליה בדרך און ער טוט מיט דעם א איסור, ואי אמרת אויב דו וועסט זאגן בעל שמחל על קינויו קינויו מחול, ער איז מוחל אויף דעם וואס ער האט איר געווארנט, איז עס א גוטע מחילה? אויב אזוי ליחליה זאל ער מוחל זיין לקינויה ולבעול, פארוואס איז אסור ער זאל קומען אויף איר? ענטפערט די גמרא, מאי שנא תלמידי חכמים, ווייסטו פארוואס איך טוה איבערגעבן תלמידי חכמים? אויפן וועג ווען ער פירט איר אין ירושלים טוה איך איבערגעבן שני תלמידי חכמים דגמירי וואס זיי ווייסן די הלכה, דאי בעי למיבעל, אויב ער וועט ווילן בועל זיין אמרי ליה וועלן זיי זאגן צו אים, ס'איז אסור אויף דיר, נאר ס'איז דא א עצה, אחליה לקינוייך, טוה מוחל זיין דאס וואס דו האסט איר געווארנט ובעלה, דעמאלט וועט זי זיין מותר צו דיר. זאגט די גמרא, תא שמע, כ'זיך פושט זיין אז ער קען מוחל זיין. דאמר רב יאשיה, רב יאשיה האט געזאגט, שלושה דברים דריי הלכות סח לי האט מיר דערציילט זעירא מאנשי ירושלים, זעירא וואס איז געווען פון די איינוואוינער פון ירושלים, איין הלכה בעל שמחל על קינויו קינויו מחול, אז דער מאן האט מוחל געווען אויף דעם וואס ער האט איר געווארנט אל תסתרי עם פלוני איז עס מוחל געווען, און נאך א דין, וזקן ממרא, זקן ממרא מיינט מען ער טוט קריגן אויף די סנהדרי גדולה, ער פסק'נט אנדערש פאר זיי, איז דער דין מיתתו בחנק, איז שרצו בית דין למחול לו, אז די בית דין וויל אים מוחל זיין מוחלין לו קענען זיי אים מוחל זיין, און מען זאל אים נישט געבן קיין חנק. און דער דריטער דין איז, ובן סורר ומורה, וואס דער דין איז דאך ס'קומט סקילה. שרצו אביו ואמו למחול לו, אז דער פאטער און די מוטער ווילן מוחל זיין, מוחלין לו, קענען זיי מוחל זיין. כשבאתי אצל חברי שבדרום, ווען איך בין געקומען צו מיינע חברים אין דרום, און איך האב זיי איבער געזאגט די דריי הלכות וואס האט מיר געזאגט זעירא פון ירושלים, על שניים הודו לי, אויף צוויי האבן זיי מיר מודה געווען, אז בעל שמחל על קינויו קינויו מחול, און בן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו, מוחלין לו. ועל זקן ממרא לא הודו לי, ביי זקן ממרא האבן זיי מיר נישט מודה געווען, שלא ירבו מחלוקות בישראל, כדי ס'זאל נישט זיין קיין סך מחלוקת'ן ביי אידן. דעריבער איז מען מחמיר ביי זקן ממרא אז מען זאל נישט קענען מוחל זיין, ווי עס שטייט דארט למען ישמעו ויראו. שמע מינה איז פון דעם א ראיה, בעל שמחל על קינויו קינויו מחול, אז דער מאן, כאטש האט איר פריער געווארנט, דאך קען ער עס מוחל זיין. שמע מינה איז א ראיה. פליגי בה רב אחא ורבינא, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון רב אחא מיט רבינא. חד אמר איינער זאגט, ווען איז דער דין אז דער מאן קען מוחל זיין אויף דעם קינוי, קודם סתירה מחול, פאר דעם וואס נסתרה עם פלוני, דעמאלט קען ער מוחל זיין, אבער לאחר סתירה, אויב ס'איז שוין געווען סתירה אויכעט נאך דעם קינוי און נסתרה עם פלוני אינו מחול, קען ער נישט מוחל זיין, ווייל דעמאלטס איז עס שוין געווארן אויף אים גע'אסר'ט, קען ער שוין נישט מוחל זיין. וחד אמר, און איינער זאגט, לאחר סתירה נמי מחול, אפילו נאך דעם ווי נסתרה עם פלוני, נאך די קינוי, קען ער אויך מוחל זיין דאס וואס ער האט איר געווארנט, און מסתברא דער שכל זאגט כמאן דאמר ווי דער וועלכער לערנט אינו מחול אז לאחר סתירה קען ער נישט מוחל זיין, ממאי, פון וואנען ווייס איך אז לאחר סתירה קען מען נישט מוחל זיין? מדקא מהדרי רבנן לרבי יוסי, פון דעם וואס די רבנן האבן גענטפערט צו רב יוסי, פון דעם אויף קען איך וויסן אז לאחר סתירה האט מוחל געווען אויף דעם קינוי, איז אינו מחול. דתניא האבן מיר געלערנט, פריער שטייט אין די משנה אז דעמאלט ווען ער גייט מיט א פרוי ארויף אין ירושלים גיט מען איבער צוויי תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, בעלה נאמן עליה מקל וחומר, די מאן איז באגלייבט פון א קל וחומר. מה דאך נידה שהיא בכרת, וואס דארטן איז א איסור כרת, דאך זאגן מיר בעלה נאמן עליה, טו איך גלייבן דעם מאן, ער מעג זיך מייחד זיין, עם אשתו נידה סוטה שהיא בלאו א סוטה וואס איז אסור צום מאן איז דאך נאר מיט א לאו איך לערן עס אפ פון פסוק אחרי אשר הוטמאה. איז מען מרבה סוטה שנסתרה, לא כל שכן אז ס'איז א לייכטער איסור, איז אוודאי און אוודאי טו איך אים גלייבן. אמרו לו, האבן די חכמים צו אים געזאגט, פון נידה נישט קיין ראיה אויף סוטה. אם אמרת בנידה, ווייסטו פארוואס ביי נידה איז בעלה נאמן עליה, און מען מעג זיך מיט איר מייחד זיין מיט אשתו נידה, שכן יש לה היתר, ווייל שפעטער ווען זי וועט זיך טובל'ען וועט זי זיין צו אים מותר, תאמר בסוטה שאין לה היתר, אבער סוטה שאין לה היתר, דעמאלט זאגן מיר גלייב איך אים נישט. ואי אמרת אויב דו וועסט לערנען לאחר סתירה מחול לה, אז ער קען מוחל זיין אפילו נאכדעם אויך אז ס'איז שוין געווען קינוי און אויכעט סתירה, משכח אז לא די יש לו היתר איז דאך בס ה היתר אויך דא א היתר די יבוא ווען א וויל מוחל אי לה קינא קען ער מוחל זיין וואס כ'האט אים פריער געווארנט איז בועל ער לשמה מנאר פון דעם א ראיה על היחס סתירה אינו מוחל אז אויב ער איז מוחל דאס וואס ער האט איר געווארנט לאחר סתירה קען ער ניט מוחל זיין. אין די משנה האט מען געלערנט מתו בעליהם עד שלא שתו, ס'איז געווען קינוי סתירה און דער מאן איז געשטארבן איידער מ'האט זי געגעבן צו טרינקען. בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי, נוטלות כּתובה, זײ נעמען די כּתובה, ולא שותות. טרינקען דאַרף מען ניט. כאָטש לכאורה דאַרף איך דיך מברר זײַן, צי זי איז אָסור צום בועל צי נישט, אָבער עס שטײט דאָך אין פּסוק והביא האיש את אשתו, און דאָ אַז ס'איז נישט דאָ די איש, איז אינה שותה. און די בית הלל זאָגן, װײַל לא שותות, דעריבער נעמען זײ נישט די כּתובה. פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי אין וועלכע סברא קריגן זיך די בית שמאי מיט די בית הלל? בית שמאי סברי, די בית שמאי האלטן, שטר העומד לגבות, דער שטר וואס מען דארף איינמאנען, וואס די נכסים זענען משועבד צו דעם שטר, כגבוי דמי, איז שוין גלייך כגבוי. ס'איז גלייך ווי דער בעל השטר איז שוין מוחזק אין די נכסים, זיין חזקה איז מער ווי חזקת הלוה, דעריבער ווייל די נכסים שטייען אין איר רשות, זענען די יורשי הבעל די תובעים, און המוציא מחבירו עליו הראיה דארפן די יורשי הבעל ברענגען א באווייז אז זינתה בסתירה זו דעמאלט וועט זי פארלירן די כתובה, ווייל ווער איז די מוציא מחבירו? די מוציא מחבירו איז די יורשי הבעל ווילן מוציא זיין פון איר, ווייל די שטר העומד לגבות כגבוי דמי, די נכסים שטייען מער אין איר רשות.

המוציא מחבירו עליו הראיה, דעריבער זאגן מיר, די נכסים זענען דאך ווידער זיכער אין זייער רשות, און זי איז א ספק, אין ספק מוציא מידי וודאי דארף זי ברענגען א באווייז אז ביי דער סתירה לא זינתה, און כל זמן זי האט נישט קיין זיין באווייז באקומט זי נישט די כתובה.

עס האט נישט קיין שום שייכות. דא וועלן אלע לערנען לאו כגבוי דמי, און העמד ממון בחזקת בעליו, אזוי ווי די בית הלל זאגן, וויילע, וויאזוי קען מען מוציא זיין, איז דאך נאר מיט דיינים, פאסט זיך נישט צו זאגן ס'איז שוין גלייך כגבוי, ס'איז דאך נישט בידו. אבער דארטן די אלע זאכן, ווייל עס איז דאך בידו לבצור, ס'איז דאך בידו לגזוז, ס'איז בידו לזרוק, און דארטן איז דא אנדערע וואס זיי לערנען כזרוק דמי, אבער דאס הייסט נישט אז זיי קריגן אויף די בית הלל, זיי האלטן טאקע אויך ווי די בית הלל אז איין זאך וואס איז נישט בידו, איך דארף האבן א בית דין, און ווער זאגט

וועלכן טעם גיבן זיי צו זייערע ווערטער? פארוואס איז דער טעם פון די בית שמאי אויב מתו בעליהן נעמען זיי די כתובה און דער טעם פון בית הלל אז זיי נעמען ניט די כתובה? בית שמאי סברי, די בית שמאי לערנען שטר העומד לגבות כגבוי דמי, מי שיש לו שטר חוב על חברו, אז איינער האט א שטר חוב אויף זיין חבר, ושיעבד לו בו נכסיו, און האט משעבד געווען די פעלדער, איז מוחזק בעל השטר בנכסים, איז דער בעל השטר מוחזק אין דיע נכסים יותר מן הלווה, מער ווי דער לווה, והילכך דעריבער, כיוון דנכסי ברשותה קיימי, אז די נכסים שטייען אין רשות פון בעל השטר, איז זי די אישה וואס האט די כתובה מוחזקת, הוו להו יורשי הבעל, תובעין ווער גייט מאנען פון איר? די יורשי הבעל, והמוציא מחבירו עליו הראיה, זיי ווילן פון איר מוציא זיין די נכסים וואס זיי שטייען אין איר רשות, דארפן ברענגען א באווייז, ועליהן להביא ראיה, זיי דארפן ברענגען א באווייז שזינתה בסתירה זו, אז זי האט מזנה געווען מיט דער סתירה, ואיבדה כתובתה, זי האט פארלוירן די כתובה. אבער ובית הלל סברי, די בית הלל לערנען לאו כגבוי דמי, אז דיע נכסים שטייען נישט אין איהר רשות, נאר זיי שטייען אין רשות פון יורשי הבעל, והויא לה היא תובעת מספק, זי מאנט, אבער ווער זאגט עס קומט איהר, ס'איז דאך א ספק, דדילמא, קען זיין זנאי, זי האט מזנה געווען ביי דער סתירה האט זי דאך פארלוירן די כתובה דעמאלט, הילכך דעריבער, אינהו ודאי, דאס איז דאך א זיכערע זאך אז די נכסים שטייען אין רשות פון יורשי הבעל, והיא ספק, און זי איז א ספק צו עס קומט איר צו נישט, קען אמאל זיין עס קומט איר נישט ווייל זי האט מזנה געווען ביי דער סתירה, ואין ספק מוציא מידי ודאי, זי קען נישט מוציא זיין פון די יורשי הבעל וואס אין זייער רשות איז דאך ודאי די נכסים,